מיט מאיר דודן, דעם באלעבאס פון דאס אידישע קול, א וואכיגע אידיש ראדיא פראגראם אויף באסטענס WUNR. ווי די צוויי גרעסטע שפילערס קען מען זאגען אין דער וועלט פון אידיש פאדקעסטעריי, די זייער קליינע וועלט, האבען מיר גערעדט וועגען אונזערע פראגראמען, וועגען זייערע געשיכטעס, די חלקים צווישען ראדיא און פאדקעסטען, חסידים וואס הערען זיך צו, און דאס ניצען פאדקעסטען ווי א שפראך לערן מיטעל. ס'איז געווען א פארגעניגן צו רעדן צוזאמען. די עפיזאד איז אויך א צוזאמען פראיעקט מיט אין געוועב, איז דארט קען מען ליינען אונזער שמועס סיי אויף ענגליש סיי אויף אידיש, איז א דאנק אין געוועב. א לינקל קען מען געפינען אין די שאו נאטיצן. איז לאמיר הערן מיין שמועס

טעארעטיש דריי פערטל צייט אין לאס אנדזשעלעס, איך האב נאך אלץ אזא גערופענעם זומער היים אין אין באסטאן, און איך האב די ראדיא פראגראם בלייבט אין באסטאן, אסאך חברים, און די לעצטע זינט מיר האבן זיך באזעצט אין LA האבן מיר פארבראכט אלע זומערס אין באסטאן, אבער פארגאנגענעם זומער האב איך נישט האב איך נישט געקענט פארן. איך פארשטיי. איז גוט, איז מיין פלאן איז אז איך האב אפאר פראגעס און מ'קען פשוט רעדן פריי צווישן די פראגעס, מ'דארף נישט ווארטן ביז איך פרעג א פראגע כדי צו רעדן וועגן עפעס, אבער איך האב אפאר אפאר געדאנקען אפאר טעמעס, איז מ'קען מ'קען אנהייבן מיט מיין ערשטע פראגע וואס איז אלעמאל כמעט די זעלבע זאך, ווער זייט איר? ווער זייט איר מאיר דוד? פאר די וואס ווייסן נישט, און אפילו פאר מיר וואס מיר קענען זיך שוין אפאר יאר פון די אידיש וואך. אקעי, איך בין א איך בין אסאך זאכן, איך בין א אמעריקאנער, כאטש מיינע עלטערן שטאמען פון אייראפא, דאס איז מסתמא וויכטיג אין מיין לעבן, דער טאטע האט געשטאמט פון דייטשלאנד און די מאמע האט געשטאמט פון די קארפאטישע בערג, דאס איז געווען א טייל וואס איז געווען טשעקאסלאוואקיי צווישן די וועלט מלחמות, און אונגערן בעת דער צווייטער וועלט מלחמה און איצט איז עס אוקראינא און זי האט ווי אלע אידן דארט כמעט אלע אידן דארט אדורכגעמאכט אוישוויץ ווען זי איז געווען דרייצן יאר אלט האט מען זי מיט איר משפחה פארשיקט קיין אוישוויץ און זי איז על פי נס געבליבן לעבן און מיין טאטע איז ארויס פון דייטשלאנד מיט זיין גאנצע משפחה דאנקן גאט אין נײַן און דרײַסיק. ארום צוועלף יאר אלט און נאך קריסטאל נאכט און אבער דאס האט געהאט א שטארקע השפעה אויף אים. ביידע האבן זיך אויסגעלערנט ענגליש גאנץ גוט און כאטש ביידע האבן געקענט זייער גוט דייטש, פליסיג דייטש, אבער זיי האבן כמעט קיינמאל נישט גערעדט דייטש צווישן זיך. נאר מיט אנדערע האבן זיי גערעדט דייטש פליסיג. מיין מאמע האט געקענט דייטש פליסיג האט זי גערעדט מיט מיין טאטע'ס משפחה. אויף דייטש איז איך האב געהערט דייטש אסאך און מער האט זי גערעדט אונגעריש מיט איר שוועסטער און מיט אירע חבר'טעס איז איך בין געוואקסן אין א פיל שפראכיגע משפחה כאטש די שפראך פון די היים איז געווען ענגליש מיט אביסל ספאניש צוליב געהילף וואס האט ארבעטער וואס האבן געארבעט פאר טאטע און מאמע. איז ווען האט אידיש אנגעהויבן צו שפילן א ראלע אין דיין לעבן? רעלאטיוו שפעט, קוקנדיג אויף אלץ וואס איך האב שוין געזאגט, ערשטנס בין איך געוואקסן מיט אסאך ספאניש און שפעטער, אבער דאס איז נאר געווען ווי א קינד און שפעטער האב איך דאס אינגאנצן פארגעסן. איך האב איך בין געגאנגען אין א תלמוד תורה, מיר זענען נישט געווען רעליגיעז, מיר זענען געווען צווישן נאן פרעקטיסינג רעפארם און נאן פרעקטיסינג קאנסערוואטיוו, מיר האבן אפגעהיט אלע יום טובים אבער נישט געווען ספעציעל פרום אויסגעהאלטן, און אבער מען האט מיך געפרואווט שיקן אין א תלמוד תורה כדי זיך אויסצולערנען פאר מיין בר מצוה און אביסל צוגעגעבן א א לערערין מיר צו לערנען העברעיש איז דאס געווען די ערשטע צווייטע שפראך וואלט איך געזאגט און אין היי סקול. מיינס אויך אגב, איך מיין אז דאס איז נישט קיין זעלטענע זאך צווישן אידישיסטען אבער עס איז אינטערעסאנט סיי ווי. אמת יא. יא. און אין היי סקול צוליב די משפחה און דעם טאטן האב איך אויסגעקליבן דייטש ווי מיין שפראך צו לערנען און איך האב זיך זייער גוט קאנצענטרירט אויף דייטש געווארן א כמעט פליסיג אויף דייטש און נישט אזוי פליסיג אויף העברעיש, אבער אינמיטן פון היי סקול האב איך באקומען, איך ווייס נישט פון וואנעט, א נומער פון פארווערטס, און מיין מאמע האט מיר געלערנט לייענען דאס און ערקלערט אז דאס איז א געמיש פון דייטש און העברעיש, און דאס איז געווען א זייער טשיקאווע און אינטערעסאנטע זאך פאר מיר, און כ'האב ליב געהאט שפראך, און כ'האב באשלאסן צו קאנצענטרירן אויף לינגוויסטיק ווי מיין פאך לימוד אין קאלעדזש, און כ'האב זיך אויסגעלערנט אביסל אידיש, איך האב גענומען איין זמן אין UCLA, און דארט האב איך געהאט די געלעגנהייט זיך צו לערנען פון דזשענעט האדא וואס איז דעמאלט געווען עליה השלום, זי איז זינט דעמאלט געשטארבן, אבער זי איז געווען די לאנגיעריגע לערערין פון אידיש אין UCLA, און דאס איז געווען דער אנהויב, און אין קאלעדזש ווייטער האב איך געלערנט אביסל אידיש, און איך האב פארגעסן אין דעם נאך קאלעדזש, אבער. אין די שפעטערע צוואנציגער בין איך צוריק געקומען צו אידיש און איך האב זיך איינגעטיפט זייער שטארק אין דעם, און נאך איין זאך, פון די פריערע יארן האב איך ליב אלעמאל געהאט ראדיא, מיר האבן שוין איך מיין גערעדט וועגן דעם, און איך האב געהאט א קאלעדזש ראדיא סטאנציע, נישט א ראדיא פראגראם, אין קאלעדזש, מיר האבן געשפילט רעגעי מוזיק, אבער עס איז נישט אזוי וויכטיג, אבער צוזאמען האב איך צוזאמען געשטעלט די זאכן און איך האב געוואלט האבן א אידישע ראדיא פראגראם וואס איך קען זיך צוהערן צו דעם און נישט געווען קיין אידישע ראדיא פראגראמען אין באסטן האב איך באשלאסן אה איך וועל גיין צו א קאלעדזש אין דעם פאל ברענדייס און מאכן א ראדיא פראגראם וואס. אין וואסערע יאר איז דאס געווען? דאס איז געווען סוף נײַנצן הונדערט נײַנציק.

ביסטו אין דער זעלבער צייט געווען, איך ווייס נישט, טעטיג אין אנדערע אידישע ארגאניזאציעס, אדער האסטו פשוט געהאט א געדאנק פון א אידישע ראדיא פראגראם און אזוי ביסטו אריין אין דער אידיש-רעדנדיקער וועלט? איך בין געווען אביסל, איך האב זיך אנגעשלאסן אין באסטאנער ארבעטער רינג און דארט האב איך באגעגנט אידישיסטן, איין אינספיראציע איז געווען דעמאלט די וואונדערליכע בארימטע קאץ גריץ משפחה, און זיי האבן דעמאלט געהאט א קינד וואס זיי האבן באשלאסן זיי וועלן רעדן אידיש מיטן קינד, דאס איז געווען איין אינספיראציע, אבער איך האב עס גענומען פון פארשידענע קוואלן. איין טאג געדענק איך האב איך היינט געדענקט אז איך האב געהערט אז אברהם סוצקעווער קומט קיין ניו יארק צו רעדן און פארליינען פון זיין פאעזיע אין ייווא און איך בין געדענק איך בין אהין געפארן נאר דאס צו טון און איך בין געקומען מיט מיין רעקארדירקע כדי צו רעקארדירן און איך האב איך האב באשלאסן איך וועל בעטן ביי סעם נארעכען צו איך קען דאס רעקארדירן אבער ער האט געזאגט ניין ליידער ניין און דאס איז געווען א שאד ווייל עס איז געווען אזוי פרעכטיג צו הערן די פאעזיע אבער פון לערנען שפראך האב איך ליב געהאט זיך איינצוטיפען אין זאכען אימערזשען אזוי צו זאגען, איז איך האב אלעמאל ליב געהאט צו גייען צו אידיש רעדענדיגע אונטערנעמונגען איידער איך האב אפילו אינגאנצען פארשטאנען די שפראך, עד היום פארשטיי איך נישט אלץ אבער איך וויל עס זאל טאקע זיין אויף אידיש, און איך מיין אז דאס איז דער בעסטער אופן צו לערנען צו לערנען. יא, איך בין מסכים. מיר וועלן, איך מיין, מיר קענען צוריק צו דער, צו דער טעמע פון לערנען זיך, אדער פון אונזער פראגראמען ווי לערן-מיטלען. אבער פארדעם האב איך געוואלט וויסן, אנטשולדיג, באמת פארדעם, אפשר קענסטו דערקלערן פאר די וואס האבן קיינמאל נישט געהערט דאס אידישע קול וואס דאס איז?
יא. יא, דאס איז א וועכנטליכע אידישע ראדיא פראגראם. עס איז אויף אידיש, ס'איז נישט בפירוש וועגן אידיש, כאטש דאס איז אפטמאל א טעמע. אבער עס האט צוטון מיט וואס איז אינטערעסאנט, עס איז א געמיש. וואלט איך דאס באשריבן ווי צווישן אלל טינגס קאנסידערד און א מוזיק פראגראם, מיר שפילן מערסטנס אידישע מוזיק אבער דאס הייסט מזרח אייראפעאישע מוזיק, אשכנזישע מוזיק, אדער ס'קען זיין אנדערע מינים מוזיק, און מיר האבן רעקלאמעס, מיר האבן ספאנסארס. די די הויפט אטראקציע פון די פראגראם די לעצטע צענדליג עטליכע צענדליג יאר איז געווען די אינטערוויוען און מיר האבן אלעמאל אזוי ווי אלל טינגס קאנסידערעד און אסאך אנדערע פראגראמען און דיין פראגראם איז צו האבן אינטערוויוען מיט פארשידנארטיגע מענטשן אז אויף וואס פאר א מין טעמע עס זאל נישט זיין און עס געפעלט מיר זייער וועגן דיין פראגראם אז דו טוסט אן ענליכע זאך. איך האב זיך אויסגעלערנט זאכן וועגן שמינקע און זיין א מאמע און אזעלכענע זאכן אויף מאמע לשון, א מחיה. א מחיה. וואס איז דיין, עס זענען פארשידענע עלעמענטן מיט ראדיא און פאדקעסט אבער איין זאך וואס פאדקעסט האט בפירוש נישט איז א לייוו אדער לעבעדיג אדער דירעקט, מיר האבן נישט קיין זייער גוטן ווארט פאר לייוו.
לייוו, יא.
איך האב גענומען נוצן לייוו. כ'האב נאכגעגעבן. אבער דו האסט געטון אביסל מיט לייוו אבער לויט וואס איך האב געזען נישט צופיל, אמת?
אפאר, אפאר עפיזאדן האב איך רעקארדירט לייוו, און דאס געפעלט מיר, אבער איך מיין ס'קען זיין א שיינע זאך ווען איך באזוך א אידישע קהילה אין א אנדערע לאנד אדער א אנדערע פלאץ, איז מ'וועט, מ'וועט זעהן, עס קען זיין אז ס'וועט ווערן א גרעסערע זאך, אבער אויך אין דעם פאל האב, האב איך אן אינטימקייט מיט דער עולם וואס איז גלייך דארטן מיט מיר, ס'איז נישט נישט ס'איז נישט אויף א עקראן יא יא אין דער וועלט געפעלט מיר אין דער וועלט פון פאדקעסט איז דאס א גרויסע זאך מ'האט נישט קיין לייוו מיט מיטן פראדוקט אליין מיט דעם מעדיום נאר מ'מאכט לייוו פאדקעסט און דו האסט עס געטאן איך האב עס געטאן אפאר מאל עס ברענגט צוריק דעם געפיל פון לייוו. אבער אונזער צוגאנג מיט די ראדיא פראגראם, צוריקקומענדיג צו דעם, איז געווען אלעמאל א געמיש פון לייוו און פריער רעקארדירט. מיר האבן אלעמאל געהאט פריער רעקארדירטע זאכן. געווען שווער צו ברענגען מענטשן, שלעפן זיי אריין אין סטודיאו. איז זעלטן וואס מיין שותפ'טע חסיה האט געקענט קומען אין סטודיאו. און איך האב זי רעקארדירט און דערנאך געשניטן און כ'בין געווארן א שטיקל שניידער מיט רעקארדירן און קלעבן איך אויך אבער איך יא פלעג כמעט אלע פראגראמען איבערגעבן לייוו און צוליב דעם צום באדויערן האב איך נישט אלע טאשמעס פון מיין פראגראם ווייל איך בין געווען דער איינציגער מענטש נישטא געווען ווער זאל רעקארדירן איז געווען אמאל פעלט א גאנצע פראגראם. איך מיין עס איז דא אויך א אן אונטערשיד אן אונטערשיד צווישן אונזערע פראגראמען, וואס איך רעד מיין איך אסאך מער אפט מיט מענטשן וואס רעדן אידיש אויף א אויף א מיטלדיגע ניווא לאמיר זאגן, איז פאר זיי קען עס זיין שווער אפילו זיי איבערצורעדן צו רעדן צו רעדן מיט מיר אויף ווייבערטייטש בכלל, איז דאס צו מאכן דירעקט, פארגעט איט, דאס איז דאס איז דאס איז נישט אויפן טיש ווייל ווייל ס'איז טאקע מורא'דיג פאר זיי און פאר יא אין אנהייב אויך פאר זיך אליין אז א זאך זאל זיין לייוו, און דאס איז אלעמאל א שווערקייט ביי מיר אפילו צו געפינען מענטשן וואס פילן זיך גענוג גענוג פליסיג באקוועם אז זיי קענען אנטייל נעמען. אבער דו ציעסט זיי צו מיטן געדאנק אז דו וועסט דאס קענען אויסבעסערן נאכדעם. יא יא יא, און אזוי גייט עס, איך מיין און אוודאי איז עס געווארן נאך בעסער ווייל מיין אידיש איז געווארן בעסער איבער די צייט, ווען ווען איך האב אנגעהויבן מיט ווייבערטייטש בין איך געווען מסתמא אויף א מיטלדיגע ניוואו אויכעט, איך האב אנגעהויבן זיך צו לערנען אידיש אין צוויי טויזנט דרײַצן און איך האב אנגעהויבן ווייבערטייטש אין צוויי טויזנט זעכצן, איז דאס איז משוגע ווען איך טראכט פון דעם, און. און איך זאג איך זאג צו זיי אז מיין אז מיין צוגאנג צו דעם איז אז מען מוז דאס רעדיגירן ס'וועט נישט זיין פערפעקט און דאס איז נישט מיין ציל, עס קען נישט זיין, ווען עס וואלט געווען פערפעקט וואלט איך נאר ווען איך וואלט געוואלט אז עס זאל זיין פערפעקט וואלט איך נאר געקענט רעדן מיט מענטשן אויף א געוויסע ניווא און דאס וואלט באמת באגרעניצט וואס איך באמת באגרעניצט וואס איך קען טון און מיט וועמען איך קען רעדן איז. איך בין געווארן זייער א גוטע רעדאגירט רעדאקטארין, א רעדאקטארשע פון אודיאו. א רעדאקטארשע. יא יא יא, דיין פראגראם איז גאנץ פיין אין דעם זין, יא, איך באמי זיך אלעמאל צו רעדאגירן, און ווען איך רעקארדיר מענטשן, וואס איך מאך, איך האב אלעמאל געמאכט, די מערסטע אינטערוויוען פריער רעקארדירט און נאכדעם רעדאגירט האב איך זיי אלעמאל געגעבן פארשטיי צו פארשטיין אז דאס וואס זיי זאגן אז זיי ווילן צוגעבן עפעס אדער אוועקנעמען עפעס בין איך אינגאנצן פריי בין איך אינגאנצן מסכים דאס צו טון ווי זיי ווילן און איך באמי זיך אלעמאל אויסצובעסערן אויב איך אויב איך קען אסאך מאל קען מען נישט אבער איך מיין אז מסתמא האבן מיר ביידע נישט אנגעהויבן אונזערע פראגראמען מיט דער ציל אז עס זאל ווערן א לערן מיטל פאר מענטשן, אבער ס'איז באמת יא געווארן אזוי, איך מיין אז ווען איך האב אנגעהויבן זיך צו לערנען אידיש האב איך גענוצט דאס אידישע קול, און איך קריג אסאך בליץ בריוו פון סטודענטן וואס נוצן ווייבערטייטש, איז ווי אזוי פילסטו זיך וועגן דעם? ביי מיר איז דאס געווארן א גרויסע דריק, ווייל באמת וויל איך נישט אז מענטשן זאלן מיך נאכמאכן אזוי ווי איך בין אזא דוגמא פון א פליסיג אידיש רעדנער, אבער אויף דער אנדערע זייט פארשטיי איך וויאזוי פארוואס זיי נוצן אודיאו ווייל איך אליין האבן דאס גענוצט מיט דיר און מיט אנדערע רעקארדירונגען וואס שוין וואס האבן שוין עקזיסטירט ווען איך האב אנגעהויבן.
איך פיל זיך נישט אזא דרוק, אבער איך מיין אז עס איז זייער א גוטע געדאנק, ווייל ווי געזאגט ווען איך האב זיך ווען איך האב זיך גענומען צו לערנען אידיש האב איך געזוכט אידיש ראדיא פראגראמען, עס איז געווען א גוטער טאג ווען איך בין געווען אין ניו יארק ווייל דעמאלט האט מען געקענט אנשטעלן די ראדיא און הערן כאטש עטליכע מאל א טאג א אידיש ראדיא פראגראם אויף WEVD און זונטאג עס איז געווען עטליכע. און ווען איך האב זיך געלערנט אנדערע שפראכן האב איך זיך אויסגעלערנט די שפראכן מיט קוקן טעלעוויזיע ווען איך האב געהאט די געלעגנהייט אדער הערן זיך צו צו די ראדיא. איך בין געווען א צייט עטליכע חדשים אין ישראל דעמאלט האב איך זיך אויסגעלערנט עברית דאס איז געווען אין די שפעטערע זיבעציגער יאר האב איך זיך צוגעהערט צו די ראדיא שטענדיג דאס איז געווען זייער א גרויסע געהילף און געקוקט טעלעוויזיע און געקוקט פילמען. אבער וואס טוט מען מיט אידיש? ווען איך בין געווען אין באסטאן איז געווען א טעיסט אוו אידיש דא און דארט און נישט געווען וואו צו גיין צו הערן אידיש, איז איך מיין עס איז זייער א גוטער מיטל הלוואי וואלט געווען א פראגראם אויף טעלעוויזיע און מיט בעסערע מענטשן וואס רעדן אידיש בעסער און פליסיגער און אינטערסאנטער און אנדערש אבער איך מיין עס איז א גוטע אז מען האט נאר דאס אידישע קול און ווייבערטייטש.

היסטאריקער, א היסטאריקערין פון אמעריקאנער אידישע געשיכטע. איך וואוין טיילצייטיג אין תל אביב, טיילצייטיג אין ניו יארק, נאכאלץ אויף א לאנגע, שוין א גוטע פאר יאר אזוי, און איך האף אז דאס וועט אמאל ענדיגן. און וואס נאך? איך שטאם פון לאנג איילאנד, איך בין איצט א פאוסט-דאק ביי סטענפארד, כאטש זעהט אויס ווי איך וועל קיינמאל נישט זיין צוריק אין סטענפארד ווייל צוליב צוליב דער ווירוס וועל איך נישט טאקע זיין דארטן. און וואס נאך? איך שרייב א בוך וועגן אמעריקאנער אידישע זומער לאגערן, דאס איז כמעט פארענדיגט, האפנטליך וועל איך האבן נייעס וועגן דעם אין די קומענדיגע פאר חדשים, או און איך בין איצט דער פיר-ריוויו רעדאקטאר־שעף פון אינגעוועב, דאס איז דאס איז זייער ניי, דאס איז נארוואס אנגעהויבן. וועגן וואו בין איך איז איז דאס איז אן אינטערעסאנטע פראגע ווייל איך האב געדארפט זיין אין ניו יארק פון פרילינג אן מערסטענס, אבער איך האב געהאט פלענער צו זיין מיט מיין מאן אין תל אביב, ער וואוינט אויך מיט מיר טיילצייטיג אין ביידע ערטער, אויף נאר אפאר וואכן אין מארץ, און דאס איז, דאס האט, דאס איז געווארן פיר חדשים צוליב דער פאנדעמיע, איז דאס איז געווען מער אדער ווייניגער פיין ווייל אין אנהייב איז ישראל געווען בעסער ווי ניו יארק אוודאי, איצט איז עס דער היפך און מיר מיר טראכטען וועגען וואס צו טוהן ווייל איצט האבן מיר געדארפט נאר זיין דא א חודש און איצט איז עס כמעט צוויי חודשים און מיר ווייסען נישט איז ס'איז אינטערעסאנט ס'איז א אינטערעסאנטע צייט צו וואוינען אין אין צוויי לענדער. איך רעקאמענדיר עס נישט אפילו וואס ס'האט ס'האט אפאר מעלות, אוודאי קען מען אלעמאל אנטלויפן צו די אנדערע פלאץ אבער ס'איז זייער קאמפליצירט מיט וויזאס מיט
יא אנדערע. וואס האלטסטו וועגן דעם באגריף פון חסידישן אידיש? יא, איך האב אויך געהאט א פראגע פאר דיר וועגן חסידים, ווייל איך איך וואונדער זיך צו דיין פראגראמ'ס צוגאנג צו חסידים האט זיך געביטן איבער די יארן. נו, איך, איך בין נישט אזוי געוואויר וועגן חסידים. איך האב גערעדט מיט עטליכע חסידים וואס האבן געזאגט אז זיי הערן זיך צו צו מיין פראגראם. איין מענטש האט מיר געזאגט אין אן אינטערוויו אז ער הערט זיך צו אמאל צו מיין פראגראם דורך א שטראם, ער איז אין ניו יארק, און ער פלעגט זיך צוהערן צו די ראדיא פראגראם אויף WEVD און שפעטער אויף אנדערע סטאנציעס פון פארווערטס, די פארווערטס שעה, אפשר איז ער אן אויסנאם, אבער איך מיין אז חסידים האבן ליב זיך צוצוהערן צו אידיש, אפילו אידיש אידישע פראגראמען וואס האבן נישט צו טון מיט רעליגיע, אבער יא, איך, וועגן, וואס איז געווען די פראגע נאכאמאל?
אנטשולדיג.
חסידים, ווייל ווייל איך מיין אז איך מיין אז איך האב געהערט אפאר עפיזאדן אין וועלכן דו רעדסט מיט חסידים אדער געוועזענע חסידים, יא יא, איך מיין, האסטו דאס געטון זינט דער אנהייב, אדער איז דאס א רעלאטיוו נייע זאך? עס געווען, עס האט מיר אלעמאל צוגעצויגן, אבער איך האב נישט געהאט צופיל געלעגנהייטן זיך צו ווענדן צו דעם. אפשר וואלט איך געקענט זאגן אז מיין שותפטע חסיה, ווען זי, ווען מען וואלט זיך געוואנדן צו איר, זי איז געווען א ליטוואק און א מתנגדישע פרוי, זי האט געהאט א שטיקל פרעדזשודיס קעגן זיי, סאו דאס איז געווען א פערזענליכע זאך, זי האט מיך אנטמוטיגט צו האבן צופיל צו טון מיט דעם, מיט זיי, זי האט נישט צופיל געהאלטן פון זייער אידיש, אבער דאס איז געווען. נישט קיין תירוץ נישט צו האבן חסידים, איך האב נישט צופיל געלעגנהייט געהאט צו רעדן מיט זיי, לאמיך געדענקען וועלכע פראגראמען מיר האבן געהאט אין די לענגערע פארגאנגענהייט. ס'קען זיין שווער ווייל אמאל ווען איך האב באגעגענט חסידים מערסטנס ווען זיי פילן זיך אז זיי קענען נישט רעדן אויף א פאדקעסט וואס איז נישט חסידיש ווייל זיי האבן מורא פון פון דעם וואס קען געשען אין די קהילה. די געוועזענע יא, איך רעד מיט זיי, איך וואלט געוואלט רעדן צו א ווייטערן עולם, ס'קען אויך זיין ווייל ווייבערטייטש איז פעמיניסטיש און ס'האט אסאך כפירה אינעם און ס'איז אסאך, אפשר איז דאס מער, מאכט עס נאך מער קאמפלצירט פאר זיי.
איך געדענק פון די ערשטע פראגראמען וואס מיר האבן געהאט ווען מיר זענען אריבער אויף דער נייער סטאנציע איז געווען עפעס מיטן ליובאוויטשן ליבאוויטשער רעבין, איך מיין עס איז געווען נאכדעם ווי, פונקט נאכדעם ווי ער איז געשטארבן, איז האבן מיר, אה, געהאט א א היגן אין באסטן, א היגן אידיש רעדער, א רב פאקטיש, האט גערעדט, און רבנים זענען אפטמאל זייער אפן צו רעדן מיט ראדיא פראגראמען, און, אה, אין די אין די לעצטע יארן געדענק איך ווען ווען די דער פילם ווי הייסט עס העלף מיר דער פילם וועגן דעם טאטן
מנשה מנשה ווען דאס איז ארויסגעקומען האב איך געמאכט אן אינטערוויו מיט דעם דאס איז געווען א שטיקל שלאגער ביי אונז און לעצטענס האבן מיר געהאט אן אינטערוויו מיט מיט אלי וועגן אלי ראזען וועגן אנארטאדאקס, יא מיר האבן אלעמאל געוואלט האבן אידיש רעדערס, איך געדענק נישט ווי זיין ערשטער נאמען, אפשר שמואלי, איך געדענק נישט, ווייס איז געווען די פאמיליע, ער איז געווען א שטיקל סענסאציע אין די ניינציגער יארן ווייל ער איז געווען פון די ערשטע בארימטע געוועזענע חסידים און ער איז געקומען אויף דער אידיש וואך און אויף אנדערע אידיש זומער פראגראמען, מיר האבן געמאכט אינטערוויוען מיט זיי, איז מיר האבן אלעמאל דא און דארט געהאט חסידים אויף אונזער פראגראם, נישט קיין גרויסער אונטערשעיד, אמאל זענען זיי נישט באקוועם צו רעדן אויף אויף אידיש ווייל זיי מיינען אז מיר רעדן אן אנדער שפראך, נישט אלע אבער זיי וואס זענען נאר איינגעטיפט אין זייער סביבה מיט מיטן סטעריאטיפישן טראנסקארפאטישן אידיש, דאס איז אן אונגארישע אידיש, מען רופט עס חסידיש אידיש אבער דאס איז בעסער גערופן א קארפאטישן אידיש, איז זיי זענען נישט באקוועם צו רעדן מיט מיר ווייל זיי זאגן אונז זענען און איך זאג מיר זענען און זיי האבן יו נאו אנדערע פארמען אידיש אבער אסאך פון זיי זענען גאנץ באקוועם צו רעדן, קודם כל קענען מיר ביידע זיך פארשטיין איינער דעם צווייטן, און אסאך פון זיי ספעציעל די עלטערע זענען באקוועם צו רעדן כלל אידיש אדער עפעס וואס איז גענוג נאנט צו כלל אידיש. יא, איך מיין אז איך האב נישט קיין גרויסע מיינונג וועגן חסידיש אידיש אדער איך מיין אלע אידיש איז גוט ביי מיר, איך מאך א, איך פראביר צו צו, איך וויל אז ווייבערטייטש זאל האבן אסאך מין, אלע מינים אידיש און עס געפעלט מיר צו הערן חסידיש אידיש און איך מיין אז יא דאס דאס קען געשען אז אז איך אז איך רעד מיט א געווענליך א געוועזענע חסידישע פרוי און זי זי רעדט אמאל טיילווייז אויף ענגליש ווייל אפשר איז דאס פשוט מודנע פאר איר וואס מיר רעדן אידיש ווייל דאס איז א מודנע באשלוס ביי איר ווייל דאס איז נישט קיין אידעלאגיע ביי איר און דאס איז פארשטענדליך איז איך פרוביר איי דאנט פאליס דעט, איך מיין אז ווען איך רעד מיט א חסידישע פרוי און ווען מיר גייען אריין און ארויס פון אידיש איז דאס בסדר ווייל ביי איר איז דאס נאטירליך.
איך האב אן ענליכן צוגאנג. אבער איך מיין אז טייל מענטשן ווילן מאכן א גרויסע גדולה וועגן חסידיש אידיש אז דאס דארף מען לערנען, דאס דארף מען מאכן א סטאנדארד פון דעם, מען דארף ארויסווארפן ייווא אידיש, און זיי קוקן אראפ אויף ייווא אידיש, אויף כלל אידיש הייסט עס, אבער איך בין נישט מסכים מיט דעם צוגאנג. מענטשן קומען צו אידיש און זיי האבן נישט קיין פראקטיק מיט שפראך בילדונג און זיי זעהן אז דאס וואס מען לערנט אין א קלאס איז נישט די זעלבע ווי וואס מען רעדט אויף דער גאס און זיי מיינען אז מען דארף דאס בייטן אבער זיי וויסן נישט ווי אזוי צו מאכן א סטאנדארד און לערן ביכער און א גאנצע פראגראם און א קורס פלאן פאר אן אנדער דיאלעקט און עס איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן. וואס איז געווארן מיט ווייבער טייטש לייוו? איך בין געווען ביי די ערשטע סעסיע איז מיר זייער געפעלן געווען אבער וואס איז געווען דיין
לייוו? דער שמועס קרייז? נישט לייוו, יא דער שמועס קרייז וואס דו האסט געהאט, דערצייל אונזער עולם וועגן דעם, די געשיכטע פון דעם, צו גייט דאס אן ווייטער, וואס איז געשען און וואס האלטסטו וועגן דעם? אה יא, זיכער, איז אין דער אנהייב פון דער פאנדעמיע ווי אסאך פון אונז, פון אלע מענטשן אויף דער וועלט האב איך געהאט אסאך מורא און איך האב זיך געפילט זייער אליין, איך בין זייער א געזעלשאפטליכער מענטש, איך פארברענג מיט פריינד אלעמאל, איך גיי אינדרויסן, איך בין נישט אזא מין מענטש וואס האט ליב צו זיין אינדערהיים אליין אדער אפילו מיט אליין מיט מיין פארטנער די גאנצע צייט, איך מיין דאס איז נארמאל, און איך האב געטראכט wow איך איך האב טאקע געבויט עפעס א קהילה צוהערערס פון ווייבערטייטש און איך קען זיי נישט אלע, און וואס וואלט געשען ווען איך וואלט פשוט געמאכט א פארבעטונג קומט אריין אין א זום צימער אויף א געוויסע צייט און מיר קענען רעדן צוזאמען אויף אידיש, און ס'איז געווען זייער הצלחה'דיג, מיר האבן אנגעהויבן איך מיין אין אנהייב איז געווען פופציג מענטשן מער אפשר אויף די ערשטע. און מיט דער צייט איז עס קלענער געווארן, פארקלענערט געווארן אוודאי, אבער דאס איז געווען אויך גוט, ווייל פופציג מענטשן איז אסאך אין א זום צימער און מען האט געדארפט מאכן ברעיקאוט רומס און ס'איז געווען אסאך מער קאמפליצירט, איז מען האט אנגעהויבן אין מארץ און נאר, באמת גייט עס נאך אלץ. ביז היינט אין א געוויסן זינען, מענטשן קומען אריין אין זום צימער נאך אלץ איך בין אליין נישט דארטן מיט זיי און מען האט נישט קיין אפיציעלן אפיציעלע טעמעס און אזוי ווייטער, אבער וואס איז געשען איז מיט דער צייט איז איז א צאל מענטשן געקומען כמעט יעדע וואך און דאס איז געווען זייער שיין, איז זיי האבן געבויט אויך עפעס א מין קהילה, געווען געווען צוואנציג פון זיי אדער אמאל כמעט דרייסיג, אויך דער גרופע וואס האט נארוואס געמאכט א נייע בראד סיטי אויף אידיש, זיי האבן, דאס האט אנגעהויבן אין דער שמועסקרייז, אפאר פון זיי האבן זיך נישט געקענט פארדעם, איז דאס דאס מאכט מיר פילן זיך זייער פרייליך וואס וואס איך האב געקענט שפילן די ראלע פון א שדכנ'טע פון יא א שדכנ'טע פון פריינד דאס איז זייער שיין יא איז איך מיין איך מיין אז ספעציעל ווען מען אויב מיר האבן נאך א לאקדאון ווינטערצייט אדער עפעס אזוינס וואלט איך זיכער דאס געטוהן און אפילו אפשר איצט וואס, איך מיין די איינציגע סיבה פארוואס איך האב דאס געענדיגט איז ווייל מען האט געהאט אסאך אידישע אונטערנעמונגען זומערצייט אויף זום און איך האב געטראכט עס איז טאקע נישט נויטיג, און אויך בין איך אליין, מיין מיין צייטפלאן איז געווען אביסל משוגע ווייל איך בין געפארן קיין ניו יארק און איך ווייס נישט ווען איך וויל צוריק אין תל אביב און טיים זאונס און אזוי ווייטער איז עס קען זיין אז אין די קומענדיגע פאר וואכן וועל איך אנאנסירן אז מיר הייבן אן נאכאמאל אפשר נאך די יום טובים ווייל דאס איז אלעמאל א שוועריקייט מיט צייטפלענער. אקעי א לעצטע פראגע, וואס האסטו אינזינען אויף להבא?
להבא. איך האב אפאר עפיזאדן רעקארדירט פון ווייבער טייטש און נאך נישט ארויסגעגעבן. און איך האב נאך אלץ געדאנקען פון מענטשן מיט וועמען איך וויל רעדן. איך וויל מאכן מער שעפערישע עפיזאדן, איך מיין אז רעדן מיט די טויטע, מיין עפיזאד ווען איך האב קוואוט אנקוואוט אינגאנצן פיזיש גערעדט מיט רות רובין איז מיר זייער שטארק געפעלן, און אויך קאלאבאראטיווע עפיזאדן ווי דער ווימענס מארטש, זיי זענען מיר זייער שטארק געפעלן, אבער זיי נעמען אסאך מער צייט, מיט שעפערישקייט קומט אסאך מער ארבעט, איז איך דארף טראכטן טאקע וואס קומט, אין דער צוקונפט צי איך וויל ארויסגעבן ווייניגער עפיזאדן וואס זענען מער קאמפליצירט, צי איך וויל ווייטער מאכן אינטערוויוען, איז מען וועט זען. איז וויל איך שטעלן א פראגע, וואס קומט פאר דיר אין דער צוקונפט, צי דאס בייט זיך צי נישט? א שטענדיגע פראבלעם וואס וואקסט און אן א סוף איז מיין מיין ארכיוו, איך האב ביי זיך אינדערהיים ערשטנס נישט אפגעהיטן גענוג גוט מיין ארכיוו פון טאקע דרייסיג יאר פון אידיש אינטערוויוען און פראגראמען, און דאס פון דעם דארף איך מאכן א סדר, איך האב אויך אן אלטמאדישע וועבזייטל וואס איך וויל מאדערניזירן, און איך האב אויך געדאנקען צו אמאל אוועק גיין פון פון ערדישע ראדיא, טערעסטריעל ראדיא, און גיין אויף די נייע מעדיען פון פון די לייווסטרימען און פאדקעסטן, עס איז מסתמא שוין לאנג צייט. איין מענטש וואס איך האב אינטערוויאירט האט געמאכט א כמו רעקלאמע אז איף יו נאו וואט א רעדיאו פראגרעם איז יו קען קעטש מיי אינטער איף יו נאו וואט א רעדיאו איז ענד האו טו יוז איט יו קען ליסען טו מי אן די באסטאן עירוועיווס טונייט.
גוט איז א דאנק. ווייטער מיט הצלחה איך שאץ דיר אפ דיין ארבעט און יישר כח. יא יישר כח דיר, מ'וועט זיין אין קאנטאקט. און איך ווינטש דיר א גוט געזונט יאר שנה טובה. דיר אויכעט. א שנה טובה. ביי. ביי. זיי געזונט. זיי געזונט. א דאנק מאיר דוד'ן און אויך צו אין געוועב. אויב איר וויל זיך צוהערן צו דאס אידישע קול קען מען דאס געפינען אויף YV פונקט org אדער אויף עפל פאדקעסטס.